רש"י זאגט, משה רבינו איז שוין געקומען צו דתן און אבירם, דתן און אבירם האבן דאך געשריגן צו משה רבינו, אונז קומען נישט צו דיך אז דו דארפסט עפעס דורכרעדן, משה רבינו איז געקומען צו דתן און אבירם, זיי קומען ארויס בקומה זקיפה, כאילו אונז זענען בעלבוס, ווער ביסטו? כמו ויתיצב ארבעים יום די גלית. דאס איז אזא שטיין וואס נישט מען שטייט מיט א קאנווערסעישאן מען שטייט אין עז אן אנטעגאניסט, אנטעגאניסט מיינט ביסט גרייט פאר די פאר די פאר די בעטל ביסט גרייט די ביסט די אויבערהאנט און קוק אריין די נעקסטע רשי וויכטיגע רשי ראשי מטות ונשיהם ובניהם וטפם. בא וראה זאגט רש"י כמה קשה מחלוקת ווי געפערליך מחלוקת איז, שהרי בית דין של מטה אין עונשין אלא עד שיביא שתי שערות, בית דין אויף די וועלט קען נאר מעניש זיין איינמאל די מענטש איז א גדול, און בית דין של מעלה קען נאר מעניש זיין עד עשרים שנה פון די צוואנציג, וכאן אב. דו אף יונקי שדיים מחלוקת סעדלי זאגט רש"י קאוזעס די קיינד אוו פאנישמענט וואס איז נישטא פאר קיין שום אנדערע חטא איווען יונקי שדיים מיט רבי יצחק איווען טשילדרען דעט סטיל נורס פראם דעיר מאדער איווען דעי דייד אין די מחלוקת פון קורח כאטשיג די קידס דידנט דו די מחלוקת וויטש איז א פעסינעטינג פעינפול פעינפול פעינפול יסוד יעצט. משה געבט א שמועס פאר די עולם, זייער אינטערסאנטע שמועס. ויאמר משה בזאת תדעון כי ה' שלחני לעשות את כל המעשים האלה כי לא מלבי. ווי פאונד יעסטערדעי דעט משה רבינו איז געווען מיסטער פרעזידענט אין א ויחר צער מאוד. מ'האט אמער נעכטן געזעהן אז דער קורח האט געהאט א פיסק אויף שרויפן. און ממילא משה רב קורח מענעדזשט אונטערצורייצן די גאנצע עולם, אין איין נאכט האט קורח איבערגעדרייט גאנץ כלל ישראל, ויקהל עליהם קורח את כל העדה, די מצב אין די מדבר פלאקערט, עס איז דא משה רבינו די מנהיג, און קורח און דתן ואבירם נאו עדעד פויזן טו די האול סיטואעישן. האו איז כלל ישראל גאנע מענעזש טו קאנטיניו? זאגט משה רבינו אם כמות כל האדם ימותון אלה ופקודת כל האדם יפקד עליהם אז דיע מענטשן גייען שטארבן אזוי ווי יעדע מענטש שטארבט לא ה' שלחני האט די אייבערשטער מיך נישט געשיקט אבער ואם בריאה יברא ה' ופצתה האדמה את פיה ובלעה אותם ואת כל אשר להם וירדו חיים שאולה אז ס'דא געשען א מורא'דיגע חידוש אז די ערד עט זיך אויפעפענען און קורח עט זיך איינזינקען לעבעדיגערהייט צוזאמען מיט די גאנצע חברה וידעתם עט עטס וויסן כי נאצו האנשים האלה את ה'. ס'איז א סימן אויף וואס? איז דא דא א מחלוקת רש"י מיט די רשב"ם א סימן אויף וואס? וואט איז די סוואלאווינג אוו קורח גאוינג טו פראוו? קוק אריין אין רש"י, לא השם שלחני, אלא אני עשיתי הכל מדעתי ובדין הוא חולק עלי. רשי לערנט אז די סוואלאווינג אוו די גראונד איז גאנע ענסער אפ אן די ביג קוועשטן, די ביג קוועשטן איז געווען וועדער משה רבינו האט זיך אליין אוועק געשטעלט אלס מנהיג און געגעבן אהרן הכהן די כהונה גדולה, די ביג קוועשטן וואז אז צו די אייבישטער האט אים געהייסן ער זאל עס טוהן. רשי לערנט אז די עפענען די ערד און קורח בינג סוואלאוד אין וויל פראוו אז איך האב עס געהייסן, איך האב עס גענומען ווייל די אייבישטער האט מיר געהייסן. רשבם און חזקוני לערנען, אם כמות כל אדם ימותון אלה, זאלט עטס וויסן אז איך בין אליין אויפגעקומען מיט די איידיע פון קטורת, מה שאין כן אויב ער גייט ווערן איינגעזינקען אין די ערד עט עטס וויסן אז די קטורת איידיע וואזענט מיי איידיע נאר ס'איז געקומען פון די אייבישטער, ביקאוז רימעמבער נאובאדי איז גאנא בי העפי אין די ענד אוו דיס סטארי, אונז האבן שוין נעכטן געזען די סטארי פון קורח איז נאט גאוינג טו ענד וויט עניוואן ביאינג העפי. אונז רעדן זיך איין דא צוויי חסידות'ן האבן זיך געשלאגן און איינער דא געווען צופרידן, מיין חסידות דיין חסידות, דעי אר נאו ווינערס אין מחלוקת, דעי אר נאו ווינערס אין מחלוקת, דערס א פעימאס סעיאינג אין ארץ ישראל, כשאח נגד אח, ווען א בראדער פייטס אגעינסט א בראדער, המנצח מפסיד, דער וואס געווינט האט אויך פארלוירן, קעגן וועמען האסטו געוואנען? האסט געוואנען קעגן דיין אייגענע ברודער. אז האסט געוואונען קעגן דיין ברודער וואס ביסטו? יעס דען עווריוואן לאסט. און זאגט ער ווייטער רש"י. לאמיר גיין צוריק צו פסוק ל"א. ויהי ככלותו לדבר את כל הדברים האלה, ווען משה רבינו האט געענדיגט רעדן, ותבקע האדמה אשר תחתיהם, די ערד אין די ווילדערנעס האט געגעבן א קראך אפן, ותפתח הארץ את פיה, ותבלע אותם, ואת בתיהם, ואת כל האדם אשר לקרח, ואת כל הרכוש, אלעס אריינגעפאלן אין די ערד. ווייסט וואס די לצנות דא איז? קרח איז געווען א גביר אדיר. געווענליך גייט עס אז אדער די געלט ווערט פארלוירן פון די גביר, ער מאכט א בעד אינוועסטמענט, אזוי האלט ער דאך אז ער איז די קלוגסטע מענטש אויפן וועלט. נישט נאר ער האלט אז די קלוגסטע מענטש, נאר ניינציג פראצענט פון בארא פארקערס מיינען אויך. אז ער מוז דאך זיין א חכם ווייל ער האט געמאכט געלט. אין איין רגע כמימרא קומט די אייבערשטער מיט איין שלעכטע אינוועסטמענט און די געלט גיבט זיך א דריי. דער וואס איז נעכטן געווען א גביר האט היינט גארנישט. גארנישט געשען, מאכט זיך והיו לעולמים. אדער טוט די אייבערשטער מאכן עפעס אנדערש, ער לאזט די געלט דארטן, ער נעמט נאר אוועק די גביר, ער גיבט אים א הארט אטעק, ער גיבט אים א ענעריזם, די געלט בלייבט. דאס הי רימאווד די פערסאן פראם די מאני. קורח האט מען געטריבן פון אים לצנות, מען האט אים געהאלטן צוזאמען מיט די געלט, מען האט זיי ביידע צוזאמען געלייגט אין די ערד, דאס איז א יוניק סיטיועישן ווי ער האט זיך געטראפן מיט זיין געלט אין די ערד, יא ווייל ער איז געגאנגען דארטן את בתיהם ואת כל האדם ואת כל הרכוש, אלעס איז געגאנגען מיט אים אין די ערד, דאס איז א שטארקע זאך וואס מען דארף טראכטן פארוואס עס האט אויסגעפעלט אזא זאך אז די גאנצע געלט זאל מיטגיין מיט אים אין די ערד. וירדו הם, וכל אשר להם חיים שאולה, ס'האט געגעבן א זינק איין, ותכס עליהם הארץ, ויאבדו מתוך הקהל, און ס'האט זיך געענדיגט. וכל ישראל אשר סביבותיהם נסו לקולם האבן אנגעהויבן אנטלויפן, כי אמרו פן תבלענו הארץ, זיי האבן געציטערט זיי גייען אויך אריין, סאו די ערד עפענט זיך אויף, קרח גייט אריין, און די עולם הייבט אן לויפן, ואש יצאה מאת ה' ותאכל את החמשים ומאתים איש, מקריבי הקטורת. ס'איז אמאל געווען אין באבוב, דערציילט מען א מעשה אין די צייטן פון די לעצטע באבובער רב, איז צוגעגאנגען עפעס א גביר צום עמוד, און ער האט געזינגען און געזינגען א לאנגע דאווענען, האט דער לעצטער באבובער רב זכרונו לברכה געזאגט שפעטער, איי נאו מאני טאלקס, איי נעווער ניו מאני סינגס. פארוואס דערצייל איך עס? מ'דארף קלערן א חקירה. יא, מ'דארף. מ'דארף קלערן א חקירה, די חקירה איך האב אזוי. איז עס פשט אז קורח איז געווען א געלונגענער רעדנער, ער האט בצופאל געהאט געלט? אדער קורח'ס גאנצע סיבה פארוואס מענטשן האבן אים אויסגעהערט איז געווען ווייל ער האט געהאט געלט? ס'איז זייער מעגליך אז דער גאנצער קורח איז סך הכל קורח ווייל ער האט געלט. נעם אוועק די געלט פון קורח איז גארנישט דא. אז מען גייט לייגן קורח אין די ערד מוז מען אים לייגן דארט מיט די געלט. קורח אן די געלט, ס'איז דא מענטשן וואס, ער איז א מענטש, ער האט, די אייבערשטער האט אים געהאלפן, ער האט אויך געלט אויף די זייט. באט איז א האול קאלערפול פערסאנאליטי. נאכדעם איז דא מענטשן דעט איז עז דריי עז עניטינג, גארנישט צו אים נאר די געלט. סאו מען דארף קלערן א חקירה אויף די קורח וואס מען איז אזוי פארנומען ווי גרויס א גביר ער איז געווען. וואוד הי העוו מענעזשד טו פול דיס אףף ווען ער וואלט נישט געהאט געלט און מעיבי איף הי דידענט העוו מאני הי וואלדנט בי דיפרענט דען די רעסט אףף דעם. יעצט האבן אונז נעכטן אריין געגאנגען אין פסוק י ז ו' זייער א וויכטיגע פסוק. יעס. און י ז ו' וילונו כל עדת בני ישראל ממחרת על משה ועל אהרן, די נעקסטע טאָג איז גאַנץ כלל ישראל געקומען צו משה און אהרן לאמור, אתם המיתם את עם ה'. די אידן ווער נאָט העפּי וויט די דעט אוו די טו האנדרעט ענד פיפטי פיפל, די אידן ווער נאָט העפּי וויט די דעט אוו קורח, ענד זיי סטארטעד פּוינטינג פינגערס. ס אנבעליוועבל סטארי, דעי פוינטעד פינגערס אויף משה און אהרן, אתם המיתם את עם השם, דאס איז דאך די ביגעסט עקיוזעישאן די אידן עווער דיירעקטעד טאווארדס משה רבינו, זיי האבן געהאט טענות, זיי האבן זיך אויפגערעגט פון צייט צו צייט, באט דאס איז די מאוסט פעינפול עקיוזעישאן, משה רבינו האט דאך יעצט געזאגט אם בריאה יברא האדם לא האב איך עס נישט געטוהן נאר ווייל די אייבערשטער האט מיך געשיקט. געזאגט יעס אין כמות כל אדם דען לא השם שלחני דא האלט מען די נעקסטע אינדערפרי פון גאנץ כלל ישראל קומט כל עדת השם יא קומט כל עדת בני ישראל אין יעדער טענה'ט צו משה רבינו אתם המיתים דו ביסט שולדיג ויהי בקהל אוהד על משה ועל אהרן ויפני אל אוהל מועד זיי געבן א קוק צום אוהל מועד והנה כסוי יענן וירא כבוד השם, ויבא משה ואהרן אל פני אוהל מועד, דא האלט מען שוין די דריטע וואך אין א צי וואס מען גייט הרג'נען די אידן, איין וואך איז געווען די שליו, די נעקסטע וואך איז געווען די מרגלים, און די וואך איז עדת קורח, דרײַ וואכן אין א צי, יא בהעלותך איז געווען די מעשה מיט די שליו, שלח לך די מעשה פון די מרגלים, קורח, וידבר ה' אל משה לאמר הרומו מתוך העדה הזאת, ואכלה אותם כרגע ויפלו על פניהם, דער אייבערשטער זאגט משה רבינו די אידן האבן טענות אויף דיך, איך גיי מאכן דא א מגיפה, זיי גייען אויסשטארבן אזוי ווי סנחריב'ס ארמי אלע אין איין טאג. ויאמר משה אל אהרן קח את המחתה ותן עליה אש מעל המזבח ושים קטורת והולך מהרה אל העדה וכפר עליהם כי יצא הקצף מלפני ה' החל הנגף ס'האט זיך שוין אנגעהויבן. און די אינטערסאנטע זאך משה רבינו וואנטס הים טו יוז קטורת טו סעיוו די דעי, ביקאויז די זעלבע קטורת וואס האט נעכטן געהארגעט, ער וויל ארויסברענגן די אוודאי מעסעדזש, נישט די קטורת הרג'ט, און נישט די קטורת איז מחיה, די קטורת איז אנלי עי רוט טו קאנעקט טו די אייבערשטער, ווען הי דיסיידס דעט לייף העז טו בי טעיקען איט גאוס, ענד ווען הי דיסיידס טו פראלאנג לייף, לייף סטעיס. ויקח אהרן כאשר דיבר משה, וירץ אל תוך הקהל, והנה החל הנגף בעם ויתן את הקטורת. ויכפר על העם, ויעמוד בין המתים ובין החיים ותעצר המגיפה, ויהיו המתים במגיפה ארבעה עשר אלף, פֿערצן טויזנט מענטשן, ושבע מאות און זיבן הונדערט, מלבד המתים על דבר קרח, אויסער דעם וואס מענטשן זענען געשטארבן נעכטן ביי עדת קרח, פלאס פעמילי אוו קרח, סאו יו טאלקינג אבאוט.

זיבן הונדערט, אלעס צוזאמען וועט פראבעבלי אבאוו די פיפטין טאוזענט גיין. א גאנצע שטעטל. יא, ס'איז מער מענטשן ווי וואוינען אין א שטעטל. ס'איז אנבעליוועבל דאס. יעצט, וידבר ה' אל משה לאמור, דבר אל בני ישראל וקח מאתם מטה מטה לבית אב, מאת כל נשיאיהם לבית אבותם, שנים עשר מטות איש את שמו תכתוב על מטהו, ואת שם אהרן תכתוב על מטה לוי, כי מטה אחד לראש בית אבותם און עטס אלע געדענקטס די מעשה מ'האט גענומען שטעקענעס מ'האט עס אריין געלייגט אין די אוהל מועד טרוקענע שטעקענעס און פון די טרוקענע שטעקן פון אהרן איז געוואקסן דארטן בלימעלעך און מאנדעלעך עטס געדענקטס פון חדר די קינדערלעך פלעגן אהיים ברענגען פרשת קרח א שטעקן מיט ניסעלעך צוגעבינדען מיט סקאטש טעיפ דאס איז געקומען פון די וואך'ס פרשה. דא א מורא'דיגע מורא'דיגע ווארט פון רב זאקס זכרונו לברכה, ער זאגט די מעסעדזש פון די אייבערשטן דא, א מורא'דיגע מעסעדזש, לעצטע וואך האט מען געזאגט פאר די אידן עטס גייטס שטארבען אין די מדבר, ער זאגט די ווייסט וואס סמיינט אז די נעמסט דרײַ מיליאן מענטשן, זעקס הונדערט טויזענט עדאלט מען, און די זאגסט זיי רבותי יו נעווער גאנא סי א ריווער, יו נעווער גאנא סי א בילדינג, יו נעווער גאנא סי. וועדזשיטעישאן, יו נעווער גאנא סי פלארע, נעווער גאנא סי פאונא, יו אנלי גאנא סי ווילדערנעס פאר פארטי יערס, גייסט דא וואנדערען אין די מדבר פערציג יאר, עסן מן, וואוינען אין טענטס פערציג יאר, און נאך פערציג יאר וואס גייט געשעהן מיט אלע פון ענק? יו אלל דייאינג, יו נאט גאוינג אינטו ארץ ישראל, לייף ביקאמס האופלעס, מאנאטענעס, דריי, פון אזעכע סארט מענטשען זאגט ער גייט יעדעס טאג זיין נאך א קורח. דער אייבערשטער זאגט משה רבינו ווען פיפל גיוו אפ האופ, ווען פיפל העוו נאו ריזען טו וועיק אפ אין די מארנינג, וואס מיינסטו ס'עט זיין נאך א קרח, מארגן עט זיין נאך א מענטש, מארגן דתן די נעקסטע טאג אבירם די נעקסטע טאג און די נעקסטע טאג פלת, ס'פעלט נישט קיין מענטשן. פיפל דעט העוו גיווען אפ האופ אין לייף איז א ווערי סעד סיטועישן. דער אייבערשטער זאגט צו משה רבינו א מורא'דיגע זאך, נעם א עצים'דיגע שטעקן לייג עס אריין אין די אוהל מועד, און פֿון די טריק טריקענע שטעקן גייט אַרויסקומען אַ בלום, און פֿון די בלום גייט אַרויסקומען נוס. און דער אייבערשטער וויל אַרויסברענגען, דער'ס נעווער סיטועשאן, דער איז נעווער עי סיטועשאן דעטס האָופּלעס. פֿון אַ טריקענע שטעקן קען נאָך אַרויסקומען לעבן. אַ פּסוק. אין ישעיה, אל יאמר הסריס זאל נישט זאגן די מענטש וואס קען נישט האבן קינדער, הן אני עץ יבש, איך בין א טרוקענע שטעקן, ס'קען גארנישט ארויסקומען פון מיך, ווייל ונתתי להם בביתי ובחומותי, יד ושם טוב מבנים ומבנות, די פסוק זאגט וואס דו מאכסט פון דיין אייגענע לעבן איז וויכטיגער פון וויפיל קינדער דו האסט אדער וואס דו מאכסט פון דיין קינדער. א מענטש וואס האט פון זיך גארנישט מוז פארקויפן ווער זיין קינדער זענען, א מענטש קען מאכן פון זיך עפעס, און דאס איז די עיקר תולדותיהם של צדיקים איז מעשיהם הטובים, און די מעסעדזש פון די אייבערשטער איז געווען יא מען גייט וואוינען אין די מדבר, פון די מדבר קען מען אויך עפעס מאכן, פון די מדבר קען מען אויך עפעס מאכן, דו דארפסט נישט מאכן עפעס פון די מדבר, אין די מדבר קענסטו מאכן עפעס פון זיך, ענד דעט וואס די מעסעדזש פון די שטעקן, די אייבערשטער זאגט משה רבינו וואנס די אידן וויל העוו האופ, עסטו מער נישט מיטמאכן די סארט די סארט מיטמאכן נישט אוודאי ברוך השם פון דא גייט חוקת בלק פנחס מטות מסעי אלעס ווערט געוואלדיג גאוינג פארווערד וואט פיפל ניד מאר דען עניטינג איז האופ פעיט ענד בעליף דעט טומארא קען סטיל בי בעטער דען טודעי.